מהאלט די גמרא דף כב מהייבט אן פיר שורות פון אונטען כא עמוד ב' זאגט די גמרא תנו רבנן הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה פטורין א הונט אדער א ציג וואס זענען געשפרינגען פון אונטען ארויף דאס הייסט אין די משנה האט מען געזעהן א כלב וגדי וואס האבן געשפרינגען מראש הגג מלמעלה למטה יעצט רעדט מען טאמער זיי האבן געשפרינגען ממטה למעלה שטייט אין די ברייתא אז עס איז פטורין פארוואס איז עס פטור איז רשי לערנט פטור מיינט פטור פון נזק שלם אבער חייב חצי נזק, ווייל ווי רשי לערנט די סוגיא דא די פשט איז אז דאס איז משונה, טאמער ס'איז משונה איז דאס קרן, קרן איז חייב חצי נזק, אבער מלמעלה למטה חייבין דעמאלטס איז מען חייב נזק שלם ווייל דאס איז נארמאל און דאס איז די פאל פון די משנה. אבער אדם ותרנגול שדלגו, דאס איז געווען ביי כלב וגדי, אבער א אדם א מענטש אדער א תרנגול שדלגו, דעמאלטס בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה חייבין, דאס הייסט מלמעלה למטה חייבין איז פשוט, דאס איז נארמאל, אבער אפילו מלמטה למעלה איז אויך חייבין, פארוואס? איז ביי תרנגול זאגט רש"י אז די דרך פון תרנגול אז ס'שפרינגט ביידע וועגן, ממילא הגם ביי כלב וגדי איז דאס משונה ממטה למעלה, אבער א תרנגול איז דאס נארמאל. ביי אדם, זאגט רש"י, דארטן פעלט נישט אויס מסביר צו זיין אז ס'איז נארמאל, ווייל אפילו ס'וואלט נישט געווען נארמאל פאר א אדם צו שפרינגען ממטה למעלה אף על פי כן אדם איז זיכער חייב ווייל ביי אדם איז נישט דא קיין מושג פון תמות, די גאנצע מושג פון תמות און מועד גייט נאר אן ביי בהמות, אבער ביי אדם איז נישט דא קיין מושג פון תם ממילא אפילו ס'איז נישט אורחיה וואלט נאך אלץ געווען חייב נזק שלם. פרעגט די גמרא א קשיא, והתניא, שטייט א ברייתא הכלב והגדי שדלגו בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה פטורין, שטייט אז אפילו מלמעלה למטה איז אויך פטור, אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז מלמעלה למטה חייבין, די אמת איז זאגט תוס' אז די קשיא האט מען געקענט פרעגן תיכף אויף די משנה, די משנה שטייט הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלם, דאס איז מלמעלה למטה, איי דא שטייט אין די ברייתא אז אפילו מלמעלה למטה איז פטור. ענטפערט די גמרא, תרגמא רב פפא, דאפיך מיפך, עס הייסט, מלמעלה למטה טאקע דאס איז נארמאל און וועגן דעם איז טאקע חייב, מען איז חייב נזק שלם, דא רעדט מען אז עס איז געשפרינגען מלמעלה למטה באופן משונה, דאס הייסט, א כלב און א גדי האבן זיך זייער אופן ווי זיי שפרינגען, א גדי נארמאל שפרינגט בבת אחת, עס גיבט איין גרויסע שפרינג, עס שפרינגט פון א' פון מקום א' צו מקום ב' איז מיט איין גרויסע שפרינג, מה שאין כן א כלב לייגט ער זיך אריין זיין נעגל אין די וואנט און אזוי קריכט ער אראפ, איז דא רעדט מען אז עס האט זיך אויסגעמישט די יוצרות, די כלבא בזקירא, די כלבא האט געגעבן א גרויסע שפרינג, וגדיא בסריכא, און די גדיא האט זיך אראפגעלאזט די וואנט, איז ממילא בכהאי גוונא איז ממעלה למטה פטור, פארוואס? ווייל עס איז נישט אורחיה. פרעגט די גמרא אי הכי אמאי פטורין, אין הכי נמי ס'איז נישט אורחיה, אבער סוף כל סוף ס'איז משונה און משונה איז חייב, קרן איז דאך חייב, חצי נזק, זאגט מען אין הכי נמי, ווען שטייט פטורין מיינט מען פטור מנזק שלם, אבער חייבין בחצי נזק. ס'איז געשטאנען אין די משנה א כלב שנטל חררה און ס'איז געווען א גחלת אויך צוזאמען מיט די חררה, און ס'איז געגאנגען צו א גדיש, ס'האט אויפגעגעסן די חררה צאלט מען נזק שלם אויף די חררה און אויף די גדיש צאלט מען חצי נזק.

און די אש איז געגאנגען פון זיך אליין אדער ברוח מצויה און ס'האט אפגעברענט די גאנצע גדיש, וואס האט די מענטש דא געטון? זאגט רבי יוחנן אשו משום חציו, אזוי ווי דו פארשטייסט ווען א מענטש שיסט א חץ און די חץ גייט און ס'צוברעכט א כלי, ווער האט צובראכן די כלי? די מענטש? ניין, די חץ האט עס צובראכן, ווען איך נעם א שטעקן און איך צוהאק א כלי, האב איך עס געטון בידיים, איך האב געהאלטן א שטעקן אין די האנט, אבער ווען איך שיס א חץ, למעשה בשעת די חץ צוברעכט די כלי און מיין האנט רירט נישט אן די חץ, פארוואס בין איך חייב? דאס איז ווייל די מציאות איז ווען ווען דו שיסט א חץ די גאנצע כח פון די חץ איז פון דיר, איז ממילא ליגט דיין כח אין די חץ. איז זאגט רבי יוחנן, אש איז די זעלבע זאך וויבאלד דו צינדסט אן די פייער, הגם ס'איז אביסל אנדערש, ווייל סוף כל סוף, די אש גייט מיט די רוח מצויה אדער ס'גייט פון זיך אליינס ס'איז נישט דיין כח אזוי ווי ביי די חץ, אבער למעשה ווען דו צינדסט אן א פייער איז דאס די מציאות אז מען צינדט אן א פייער גייט עס ווייטער איז ממילא איז מען דאס דן אזוי ווי א חץ און ס'הייסט זיין מעשה. ריש לקיש אומר ניין, אשו משום ממונו, דו האסט עס טאקע נישט געטוהן, אבער אזוי ווי ווען א מענטש האט א שור אדער א בור וואס זענען מזיק איז ער מחויב, ווייל ס'איז דא א פרשה פון די תורה אז ממון המזיק ביסטו מחויב, איז הוא הדין אש איז די זעלבע זאך, דו האסט געמאכט א פייער איז אשו משום ממונו דיין ממון האט מזיק געווען. יעצט לכאורה דארף מען פארשטיין טאמער מ'לערנט אשו משום חציו דעמאלטס איז דאס ממש אדם המזיק, ווען א מענטש שיסט א חץ און די חץ צוברעכט עפעס איז ער מחויב? יא, פארוואס איז ער מחויב? אלץ אדם המזיק. יעצט רב זאגט אין די משנה מבעה זה אדם. און נאכדעם זאגט די משנה איינע פון די ד' אבות נזיקין איז הבער, איז וואס פעלט אויס צוויי אבות אדם און אש ס'איז דאך די זעלבע זאך, טאמער מ'לערנט אשו משום חציו איז אש אדם המזיק. זענען די אחרונים מפרש פשט אזוי, ווייל באמת לאמיר זעהן א מינוט פארוואס האט ריש לקיש נישט געלערנט ווי רבי יוחנן, ווייל ער האט געהאלטן אז חציו איז כוחו דאס איז נישט כוחו, דאס גייט פון זיך אליין, דאס גייט נישט פון דיין כח, איז רבי יוחנן איז אויך מסכים. אז ס'איז דא א חילוק, ממילא די פרשה פון אדם המזיק איז, ווען א מענטש איז מזיק מיט כוחו, איז דאס אדם המזיק, אבער דא למעשה דאס איז נישט כוחו, ס'איז דא א חידוש אין די תורה נאך א אב פון אש, אז מען רעכנט אש אזוי ווי חציו, אבער אין מציאות איז דאס נישט קיין חץ, ממילא פעלט אויס דא נאך אן אב, ווייל אן דעם וואלט איך נישט געוואוסט צו זאגן אז דאס הייסט אדם המזיק. אבער די צורה פון די אב איז, וואס איז די צורה פון די פון די מזיק, אז דו האסט מזיק געווען על ידי חציו. זאגט די גמרא, און ריש לקיש אמר משום ממונו, איז רש י לערנט אז ס'וועט זיך כאפן א נפקא מינה, טאמער איך נעם יענעמ'ס פייער, יענעמ'ס גחלת און איך פארברען א גדיש, צו איך בין חייב צו נישט, טאמער אשו משום חציו, ס'איז מיין חץ, איך האב עס פארברענט, טאמער אשו משום ממונו, ס'איז נישט מיין ממון. למעשה תוספות דינגט זיך אויף דעם, תוספות זאגט אשו משום ממונו כלומר חיוב ממונו יש בו ולא שיהא האש שלו, ס'מוז נישט זיין זיין אש, דאפילו הדליק באש של אחר חייב, נאר משום ממונו מיינט אזוי ווי ממונו, אזוי ווי ממון המזיק, דו האסט מזיק געווען? ניין, דער ממון האט מזיק געווען, אבער דו ביסט אחראי פאר דעם, ס'איז דיין ממון ביסטו שולדיג, דו האסט געדארפט אבאכט געבן, איז די זעלבע זאך, טאמער איך האב געלייגט א אש אפילו ס'איז יענעמ'ס גחלת, טאמער איך האב עס געלייגט דארטן בין איך אחראי אזוי ווי ממונו. זאגט די גמרא, ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן, אמר לך, חציו מכוחו קאזלי, הוא לא מכוחו קאזיל, קענסט נישט צושטעלן א חץ, א חץ, די גאנצע כח פון די חץ מזיק צו זיין ליגט פון די, ליגט אין די מענטש, די מענטש האט דא געשאפט די כח אז די חץ קען פליען, מה שאין כן דא, נישט די מענטש האט געשאפט די כח אין די אש אז די אש זאל גיין למרחוק,

הילכך כי חייביה רחמנא משום חציו הוא דמחייביה. רש י קומט דא באווארענען אז א גחלת, דא רעדט מען גחלת, גחלת איז יש בו ממש, זאגט רש י אבער דאס איז נישט די גחלת וואס פארברענט, ס'איז די שלהבת וואס קומט ארויס פון די גחלת, די שלהבת איז אין בו ממש, ממילא מ'טרעפט נישט קיין מושג פון ממון המזיק וואס זאל זיין אין בו ממש. פרעגט די גמרא א קשיא פון אונזער משנה, תנן, שטייט אין די משנה, הכלב שנטל חררה, צאלט מען חצי נזק

ווען א כלב ווארפט עפעס דאס איז צרורות, איז חציו דכלב איז צרורות ממילא דארף איך צאלן חצי נזק, דאס איז פשט אין די משנה אז איך צאל חצי נזק אויף די גדיש. זאגט רש י מה שאין כן א אדם וואס ברענט וואס פארברענט א פעלד, הגם איך זאג אויך דארטן אשו משום חציו איז לכאורה דאס איז צרורות דאדם, איז ער מחויב נזק שלם ווייל ביי אדם איז נישט געזאגט געווארן די הלכה למשה מסיני פון צרורות, ס'איז נאר ביי בהמה, ביי אדם אפילו צרורות איז נזק שלם. איז בשלמא רבי יוחנן איז זייער גוט פארוואס איך צאל חצי נזק. אבער אלא למאן דאמר אשו משום ממונו, קומט אויס אז ס'איז נישט די דער וואס האט דארטן געלייגט, ס'איז נישט די כלב'ס צרורות, נאר וואס? ס'איז די ממון, ס'איז די פייער איז א ממון המזיק. איז למאן דאמר אשו משום ממונו, האי אש לאו ממונו דבעל כלב הוא, פארוואס איז די בעל כלב מחויב צו צאלן אפילו חצי נזק? ס'איז נישט זיין ממון, כלב האט גענומען יענעמס ממון, ס'איז נישט זיין ממון, ס'איז נישט זיין געשעפט, יענער איז פטור אפשר אלס אונס די בעל האש, אבער ער די בעל הכלב איז נישט די בעל האש. אמר לך ריש לקיש, הכא במאי עסקינן דאדייה אדויי, דא רעדט מען נישט אז די כלב איז געגאנגען און ס'האט אראפגעלייגט די גחלת אויף די אויף די גדיש, ווען ס'וואלט אראפגעלייגט די גחלת אויף די גדיש וואלט נישט געמאלט געווען א חצי נזק, דא רעדט מען דאדייה אדויי, ס'האט געווארפן די גחלת אויף די גדיש, יעצט ווען ס'ווארפט עפעס דאס איז צרורות, נישט אלץ די אש נאר אלץ די מעשה זריקה דאס איז צרורות, איז קומט אויס אזוי, על חררה משלם נזק שלם ווייל דאס איז שן כי אורחיה דארף מען צאלן נזק שלם, על מקום גחלת איז אויכעט משלם נזק חצי, על מקום גחלת משלם חצי נזק, דארט ווי די גחלת איז געפאלן און ס'האט פארברענט, דאס איז צרורות, ווייל ס'האט געווארפן א פייער אויף די אויף די מקום ווי ס'איז געפאלן, איז דאס חצי נזק אלס צרורות, און דאס זאגט די משנה, ווען די משנה זאגט משלם חצי נזק מיינט מען נאר אויף די מקום ווי ס'איז געפאלן, אבער ועל גדיש כולה איז טאקע פטור, ווייל די גדיש כולה איז ווייטער, ווי אזוי האט עס עס פארברענט? דאס איז פשוט אלס די אש האט עס פארברענט, די אש איז נישט די ממון פון די בעל הכלב, די כלב איז יא די ממון פון די בעל הכלב. איז ווען די כלב ווארפט עפעס דארטן ווי ס'לאנדעט איז דאס די כלב'ס פעולה, ס'איז די כלב'ס פעולה דורך צרורות, איז ממילא די בעל הכלב, ס'איז זיין כלב וואס האט מזיק געווען צרורות, איז אויף יענע מקום צאל איך חצי נזק, וואס האט ווייטער פארברענט איז נישט די כלב'ס פעולה, דאס איז א ממון המזיק, און די ממון איז נישט די ממון פון די בעל הכלב, ס'איז נישט זיין אש, איז ווען איז ממילא איז ער פטור אויף די רעסט פון די גדיש, ורבי יוחנן, רבי יוחנן מוז נישט זאגן ס'רעדט זיך אז מ'האט עס געווארפן, רבי יוחנן קען זאגן דאנחה אנוחי אז די כלב האט אראפגעלייגט די גחלת אויף די גדיש, איז על חררה סיי אויף די חררה וואס דאס איז שן און סיי על מקום גחלת משלם נזק שלם, ווייל ס'איז נישט קיין צרורות, טאמער ס'איז אנחה אנוחי איז די פשט אז די כלב האט עס ממש מזיק געווען בידיים, ס'האט אראפגעלייגט די גחלת אויף דעם מקום איז דאס א פשוטע רגל וואס האט מזיק געווען, איז דארף מען צאלן נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק אויף די רעסט פון די גדיש, און דאס זאגט די משנה מען צאלט חצי נזק, פארוואס ווייל די רעסט פון די גדיש איז פארברענט געווארן דורך אן אש וואס דאס איז חציו פון די כלב, איז חציו פון די כלב איז צרורות פון די כלב, און ס'איז מיין כלב, איז די בעל הכלב צרורות איז ער מחויב חצי נזק. זאגט די גמרא תא שמע, גמל טעון פשתן ועובר ברשות הרבים, א מענטש האט א גמל וואס איז געווען אנגעלאדענט מיט פשתן, זייער אסאך פשתן, און עס האט זיך אויסגעשטעקט פון ביידע זייטן פון די בהמה, עס גייט אדורך רשות הרבים, און וויבאלד עס איז געווען אזוי לאנג די פעקל פון פשתן, נכנסה פשתנו לתוך החנות, איז די ענד פון די פשתן איז אריינגעגאנגען אינעווייניג אין א חנות, ודלקו בנרו של חנווני, די חנווני פון די חנות האט געהאט דארטן א נר וואס ברענט, ער מעג עס לאזן ברענען, ס'איז זיין חנות, און די פשתן איז יעצט אנגעהויבן צו פלאקערן, און די בהמה גייט יעצט ווייטער ברשות הרבים מיט די פשתן וואס ברענט, והדליק את הבירה, ס'האט אפגעברענט א גאנץ הויז, איז בעל גמל חייב, די בעל גמל איז חייב. אבער פארוואס? ווייל ער איז א פושע דא, ער האט נישט געדארפט לאזן זיין גמל גיין מיט אזויפיל פשטן אז ס'זאל קענען אריינגיין ביי יענעם אין חנות און אנהייבן צו ברענען. הניח חנווני נרו מבחוץ, טאמער די נר איז געווען אינדרויסן, די חנווני האט געלייגט די נר ברשות הרבים, איז דעמאלטס חנווני חייב, די חנווני איז די פושע ווייל ער האט נישט געדארפט לאזן זיין נר אינדרויסן, ער האט געוואוסט ס'גייען דארטן בהמות מיט משאות און ס'איז אזוי ווי א רוח מצויה וואס טוט שלעפן די פייער ווייטער. רבי יהודה אומר טאמער ס'איז בנר חנוכה איז פטור אפילו ס'איז געווען מבחוץ, ווייל בנר חנוכה וויבאלד ס'איז א מצוה להניחו ברשות הרבים לפרסומי ניסא זאגט רש י איז ער נישט קיין פושע האט ער א רעכט דארטן צו לייגן טוט ער זיין פטור. תוספות און די ראשונים מסכת שבת זענען מעורר פון די רש י, ס'איז דא מחלוקת רש י און תוספות אין נר חנוכה ווי איז די מקום נר חנוכה מבחוץ, תוספות לערנט אז מען לייגט דאס פתח אין רשות הרבים, די פתח צווישן די חצר און רשות הרבים, רש י לערנט, די פתח צווישן די בית און די חצר, איז אויב אזוי וואס פאר א רעכט האט די חנווני, וואס זאגט רש י נר חנוכה פטור שמצוה להניחו ברשות הרבים, ניין, ס'איז א מצוה להניחו על פתח ביתו לחצר, נישט פתח חצר לרשות הרבים. דא פארשידענע תירוצים, איינע פון די תירוצים איז ס'ווענדט זיך טאמער די מענטש האט א חצר, ווען ער האט א חצר דעמאלטס זאגט רש י פתח הבית לחצר, דא רעדט מען ס'נישט דא קיין חצר, די בית עפענט זיך לרשות הרבים, בכהאי גוונא איז רש י אויך מודה אז די מקום הדלקה איז די פתח הבית וואס איז פתוח לרשות הרבים. על כל פנים פרעגט די גמרא א קשיא, בשלמא למאן דאמר אשו משום חציו לויט ר' יוחנן איז זייער גוט פארוואס די בעל הגמל איז חייב ווען ס'איז אריינגעגאנגען די פשתן אין די חנות און ס'האט אנגעהויבן צו ברענען און ס'האט פארברענט די בירה, פארוואס? ווייל חציו דגמל הוא. וואס האט די גמל געטון? די גמל איז געגאנגען, ס'האט אנגערירט די בירה מיט מיט די פשתן וואס ברענט, און פון דעם איז די פייער ווייטער געגאנגען ביז ס'האט אפגעברענט די גאנצע בירה. איז אויב אזוי איז דאס טאמער כ'האלט אשו משום חציו, איז אלץ וואס די בירה ברענט, ברענט זיך מכח די גמל, אויב אזוי איז דאס חציו דגמל. איז אין הכי נמי לכאורה נזק שלם וועט מען נישט צאלן ווייל ס'איז צרורות, אזוי זאגט טאקע די רשב א און דער ראב ד אז ס'מיינט דא מ'איז חייב חצי נזק, אבער על כל פנים חצי נזק איז מען חייב ווייל ס'איז דיין בהמה און ס'איז צרורות פון דיין בהמה, אלא מאן דאמר משום ממונו, האי אש לאו ממונו דבעל גמל הוא, ס'איז נישט זיין אש ס'איז די אש פון די בעל החנות, איז אין הכי נמי אפשר איז ער א פושע, ער האט נישט געדארפט גיין מיט אזא גרויסע פשתן וואס זאל אריינגיין ביי יענעם אין חנות אבער סוף כל סוף ס'איז נישט זיין אש ממילא אויף וואס ביסטו מחייב? אמר לך ריש לקיש, הכא במאי עסקינן במסכסכת כל הבירה כולה, נישט די פשט אז ער האט אנגערירט די בירה און יעצט הייבט אן די בירה ברענען פון זיך אליין, דעמאלטס איז די חיוב נאר אלץ ממונו און ס'איז נישט זיין ממון, דא רעדט מען מסכסכת כל הבירה כולה די בהמה איז געגאנגען מיט די ברענעדיגע פשתן און ס'האט אנגערירט יעדע חלק פון די הויז באזונדער ממילא האט עס פשוט מדליק געווען די גאנצע בירה בידיים איז דאס ממון המזיק וועגן דעם איז מען חייב און אויב אזוי וועט עס טאקע נישט זיין קיין צרורות אויך נישט ס'וועט זיין חייב נזק שלם ווייל ער האט פשוט מדליק געווען יעדע שטיקל פון די הויז בידיים איז דאס זיין גמל האט מזיק געווען פרעגט די גמרא אי הכי טאמער ביסט מוקים מסכסכת כל הבירה כולה אי הכי אימא סיפא אם הניח חנווני נרו מבחוץ, חנווני חייב, פארוואס ווייל ער איז די פושע האט געלאזט די נר אינדרויסן פארוואס? אי במסכסכת אמאי חייב? טאמער ס'איז מסכסכת איז דאך די די גמל איז דאך די מזיק דא, די די בעל הגמל איז די פושע האט געלאזט זיין גמל גיין און אראפברענען א גאנץ הויז. איז פשוט פשט, רש י זאגט נישט גארנישט דא, ס'איז משמע די גמרא'ס קשיא איז אמאי חייב, פארוואס איז די חנווני חייב בכלל? תוס' לערנט אמאי חייב חנווני לגמרי, ס'הייסט די חנווני זאל נישט זיין מחויב אלץ, אין הכי נמי ער איז א פושע ער איז זיכער א שותף דא אין די נזק, אבער טאמער די גמל האט ממש מזיק געווען בידיים איז די גמל אויך א שותף דא אין די היזק, זאלן זיי מחויב זיין צוזאמען, אזוי לערנט תוס' די קשיא. ענטפערט די גמרא אז ווען איך זאג דיר אז ס'רעדט זיך מסכסכת, ס'רעדט זיך דא בשעמדה. נישט אז די בהמה איז געגאנגען צו יעדע שטיקל באזונדער נאך א פלאץ און נאך א פלאץ ביז ס'האט אפגעברענט די גאנצע הויז שעמדה ס'איז געשטאנען אין איין פלאץ און זאגט רש י אז די די די משא פון די פשתן איז געווען אזוי לאנג די חבילה פון פשתן אז ס'איז געגאנגען כנגד די גאנצע בירה און ממילא הגם ס'איז געשטאנען אין איין פלאץ האט זיך נישט גערירט האט זיך די גאנצע בירה אפגעברענט ווייל די גאנצע פשתן איז געווען די לענג פון די בירה. איז האקט אפ די גמרא פאר די תרצן קען ענטפערען, און פרעגט די גמרא, עמדה, טאמער ס'רעדט זיך עמדה וסכסכה, כל שכן דחנווני פטור ובעל גמל חייב, דאס איז זיכער אז די בעל הגמל איז א פושע, וואס לאזט ער זיין ברענענדיגע פשתן שטיין דא אין איין פלאץ אפברענען די גאנצע שטוב, ער וואלט געדארפט ממהר זיין און פירען די גמל ווייטער כדי ס'זאל נישט אפברענען די שטוב, איז זיכער דאמאלטס איז די בעל הגמל חייב. זאגט די גמרא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב איקא הכא במאי עסקינן כגון שעמדה להטיל מימיה. דאס איז די פשט. ס'איז נישט געשטאנען דארטן בפשיעה סתם אזוי, ס'איז געשטאנען ווייל ס'האט געדארפט מטיל זיין מי רגלים, און ממילא איז עס געשטאנען, און וויבאלד די לענג פון די פשתן איז געווען אזוי לאנג ווי די בירה האט זיך די גאנצע בירה אפגעברענט. אבער דאס איז אן אונס, ער האט דאך נישט געקענט רוקן די בהמה, די בהמה איז עמדה, ס'האט געדארפט מטיל מים זיין, ממילא איז ער אן אונס. די פושע איז די בעל החנות, ער האט געלייגט די לעכט אינדרויסן. איז ממילא פירט אויס די גמרא רישא ווען די פשתן איז אריינגעגאנגען אין די חנות דעמאלטס בעל גמל חייב דלא איבעי ליה לאפושי בטעינה ער איז די פושע ער וואלט נישט געדארפט אנלאדענען די גמל מיט אזויפיל פשתן אז ס'זאל אריינגיין ביי יענעם אין די חנות. איז ממילא ער דער וואס האט גורם געווען דא די פשיעה, איז ער חייב יעצט. איי ס'איז נישט זיין פייער? אין הכי נמי ס'איז נישט זיין פייער, אבער די די די גמל האט עס פארברענט בידיים, ווייל ס'שטייט דארטן לעבן די הויז, און די גאנצע פייער רירט אן בת אחת די הויז, ממילא האט ער מזיק געווען בידיים, און זיין גמל האט מזיק געווען. און ער איז די פושע איז ער חייב. מה שאין כן די סיפא, וויבאלד ס'איז סיפא חנווני חייב, ווייל ער איז די פושע, די חנווני דלא איבעי ליה לאנוחי נריה מאבראי, ער האט נישט געדארפט לאזן זיין נר דארטן אינדרויסן, ממילא איז ער חייב. און ער איז טאקע די בעל האש, איז זיין אש האט טאקע מזיק געווען. איי די בעל גמל איז א פושע? ער איז נישט קיין פושע, ער איז אן אונס, ער האט נישט געקענט אוועק גיין פון דארטן ווייל זיין בהמה איז דארטן געבליבן עומדת להטיל מימיה. זאגט די גמרא ווייטער תא שמע, המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו, איינער איז געגאנגען און האט פארברענט א גדיש, ער האט מדליק געווען די עק פון א גדיש, און די פייער צושפרייט זיך, און ס'איז געווען דארטן אין די גדיש א גדי וואס איז געווען צוגעבינדען, און ס'איז אויך געווען א עבד סמוך, ס'איז געווען א עבד דארטן, די עבד איז אבער נישט געווען צוגעבינדען, ונשרף עמו, אלע דריי האבן זיך פארברענט די גדיש די עבד און די גדי, חייב איז די די מדליק חייב סיי אויף די גדיש סיי אויף די גדי, ווייל ס'איז נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה, ס'איז נישט דא קיין חיוב מיתה דא, אויף דעם וואס די עבד איז פארברענט געווארן איז נישט דא קיין חיוב מיתה, ווייל די עבד האט דאך געקענט אנטלויפן, ער האט דאך נישט געווען צוגעבינדן, ממילא ביסטו נישט חייב אויף די עבד, האסטו פשוט מזיק געווען ממון מיט א גדי, ביסטו מחויב. אבער טאמער ס'איז געווען פארקערט, עבד כפות לו, דער עבד איז געווען צוגעבינדען, ער האט נישט געקענט אנטלויפען, און גדי סמוך לו, דער גדי איז געווען אויפגעבינדען, ונשרף עמו אלע דריי האבן זיך פארברענט, דעמאלטס איז די מדליק פטור סיי אויף די גדיש און סיי אויף די גדי, פארוואס? ווייל ער איז חייב אויף די עבד, ווייל די הלכה איז אז ווען מ'פארברענט אן עבד, איינער וואס הרג'עט אן עבד איז חייב, איז חייב מיתה, שטייט נקם ינקם.

מחויב מיתה, ווייל ער, זיין חץ האט געהארגעט די עבד, טאמער איז דא א חיוב מיתה, זאג איך קם ליה בדרבה מיניה ממילא ביסטו פטור אויף די גדי און די גדיש, איז לא, זייער גוט. אלא למאן דאמר אשו משום ממונו, איז קומט אויס אז זיין ממון האט מזיק געווען, טאמער זיין ממון האט מזיק געווען, דעמאלטס איז נישט דא קיין חיוב מיתה, אמאי פטור, פארוואס איז ער פטור אויף די גדיש און די גדי אלץ קם ליה בדרבה מיניה, ס'איז נישט דא קיין חיוב מיתה אויף די עבד, אילו קטל תוריה עבדא, הכי נמי דלא מיחייב, ווען דו האסט א שור וואס האט געשטויסן א עבד וואס האט געהארגעט די עבד, פשט אז דיין ממון האט געהארגעט די עבד, איז ס'נישט זיין מחויב צו צאלן שלושים של עבד ווייל ביסט פטור ווייל ס'איז דא קם ליה בדרבה מיניה ווייל ביסט מחויב מיתה אויף די עבד, ניין די תורה זאגט ביסט מחויב שלושים של עבד, איי קם ליה בדרבה מיניה ווייל איך בין נישט מחויב מיתה ווייל נישט איך האב געהארגעט די עבד מיין שור האט געהארגעט די עבד, נו אויב אזוי טאמער אשו איז משום ממונו האסט דו נישט געהארגעט די עבד, דיין אש דיין ממון האט געהארגעט די עבד, איז נישט דא קיין חיוב מיתה סאו נישט דא קיין חיוב מיתה איז נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה. ס'איז משמע דא אין די גמרא, ווי רש י לערנט, אז לויט רבי יוחנן וואס האלט אשו משום חציו, איז דער וואס האט מדליק געווען די אש איז א רוצח, ער האט געהארגעט די עבד. טאמער איינער פארברענט א מענטש דורך דעם וואס ער מאכט א פייער און די פייער גייט און פארברענט איינער, איז חציו און ביסט מחויב מיתה. למעשה איז נישט אזוי פשוט, די ר ן מסכת סנהדרין זאגט קלאר נישט אזוי, בריסקער רב איז מדייק אז די רמב ם האט אויך נישט אזוי געהאלטן, און בריסקער רב לערנט למעשה פשט אין די גמרא אנדערש אז נישט אלץ קם ליה בדרבה מיניה וואלט מען געווען פטור, אין הכי נמי מ'איז טאקע נישט מחויב, און די אמת איז ס'איז טאקע נישט אזוי פשוט מ'זאל זיין מחויב, ווייל ווי מ'האט אויסגערעדט פריער אפילו רבי יוחנן איז מסכים אז חציו איז כוחו, אש איז נישט כוחו. נאר די תורה האט מחדש געווען אז אשו משום חציו, די תורה גיט עס א דין פון חציו, קען זיין דאס איז דווקא כלפי נזיקין קוקט מען עס אן אז ס'איז דיין חץ, אבער ווער זאגט כלפי הלכות מיתה הייסט עס אז דו ביסט א רוצח, איז מיינט די בריסקער רב לערנט טאקע אין דער גמרא ס'איז נישט אלץ קם ליה בדרבה מיניה, אבער על כל פנים די פשטות ווי רש י לערנט אז ס'הייסט יא רוצח און ס'איז טאקע אלץ קם ליה בדרבה מיניה, איז על כל פנים בלייבט די גמרא שווער פארוואס ביסטו פטור אויף די ממון לויט ריש לקיש, ס'איז דאך נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה, זאגט די גמרא אמר לך ריש לקיש אמר לך רבי שמעון בן לקיש הכא במאי עסקינן כשהצית בגופו של עבד נישט ער האט אנגעצינדן די גדיש און די גדיש האט זיך פארברענט ביז די עבד איז פארברענט געווארן דא רעדט זיך אז מען האט אנגעצינדן די עבד ער איז געגאנגען ער האט אנגעצינדן א פייער אויף די עבד בקיצור האט אים געהארגעט בידיים אויב טאקע דאס איז נישט קיין מזיק פון אש דאס איז א מזיק פון דאס איז נישט קיין רציחה דורך אש דאס ער האט אים אליין רוצח געווען בידיים אויב אזוי איז דא קם ליה בדרבה מיניה. פרעגט די גמרא, אי הכי מאי למימרא, טאמער ער האט אים ממש געהארגעט בידיים, וואס איז די חידוש? די איינציגע חידוש קומט אויס וואס שטייט דא אין די ברייתא איז, אז מ'זאגט קם ליה בדרבה מיניה, אויף דעם דארף מען נישט די ברייתא, בשלמא לויט רבי יוחנן, די חידוש איז אז ס'איז דא א קם ליה בדרבה מיניה, די חידוש איז אז ס'איז דא א רציחה, ביסט מחויב אויף די עבד, הגם דו האסט אים נישט פארברענט בידיים, ס'איז נאר דורך אש, די חידוש איז איך זאג אשו משום חציו, אפילו בנוגע רציחה, אבער לויט ריש לקיש וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא לא צריכה ס'רעדט זיך בגדי דחד ועבד דחד, די גדי און די עבד האבן נישט ביידע באלאנגט צו די בעל הגדיש, די גדי האט די עבד האט באלאנגט צו אים די גדי נישט, ממילא איז דא א חידוש, איך וואלט געמיינט ווען זאג איך קם ליה בדרבה מיניה, טאמער די חיוב מיתה איז מחמת עפעס וואס איך האב געטוהן צו די מענטש וואס איך בין מחויב ממון, ווען די מיתה איז לחד און די ממון איז לחד איז דא קם ליה בדרבה מיניה, אבער טאמער די חיוב מיתה איז מחמת א צווייטע זאך, ס'האט נישט קיין שום שייכות מיט די בעל הממון, איז אויב אזוי אפשר זאג איך נישט קים ליה בדרבה מיניה, קא משמע לן אז איך זאג יא. די רשבא פרעגט א קשיא, אויף וואס איז טאקע פשט דא מ'זאל קענען זאגן קים ליה בדרבה מיניה? לכאורה, לאמיר דא גיין יעצט לויט די גמרא און אליבא דרבי יוחנן, אז ער האט פארברענט די גדיש און די גדיש איז געגאנגען און ס'האט פארברענט, און ווען די גדיש האט געברענט האט עס אויך פארברענט די עבד וואס איז געווען כפות. אונז ווייסן מיר אז צו די כדי צו זאגן קים ליה בדרבה מיניה מוז זיין בעידנא, דאס הייסט די זעלבע צייט פון חיוב מיתה איז די זעלבע צייט איז דא די חיוב ממון, אבער טאמער ס'איז נישט בעידנא זאג איך נישט קים ליה בדרבה מיניה, אויב אזוי טענה'ט די רשבא ווען איך אנגעצינדן די גדיש ווען איך אנגעצינדן די גדיש בין איך מחויב אויף די ממון איז די היזק די עבד ווערט ערשט פארברענט שפעטער איז דאס נישט בעידנא. זאגט דער רשבא, די רגע דו צינדסט אן די גדיש ביסטו געווארן א רודף אויף די עבד, און הרודף אחר חברו להורגו, מעג מען אים הרג'נען, איז ער שוין געווען א מחויב מיתה תיכף ווען ער האט אנגעצינדן. פרעגן די אחרונים אויב אזוי פארקערט, קומט אויס אז די חיוב מיתה איז פאר די חיוב ממון, ווייל ווען איז ער א רודף? ווען ער גייט אנצינדן די גדיש, איינמאל ער האט עס שוין אנגעצינדן טאר מען אים שוין נישט הרג'נען אלץ רודף, ער האט שוין אפגעטון זיין פעולה. דער היתר צו הרג'נען א רודף איז מונע צו זיין ער זאל נישט הרג'נען די נרדף, אבער דא האט ער דאך געענדיגט טון וואס ער האט געטון. איז קומט אויס די חיוב מיתה איז חל תיכף בשעת די הדלקה, און די חיוב ממון איז חל שפעטער ווען ס'הייבט אן צו ברענען. אזוי פרעגט מען אויפן רשבא. זאגט די גמרא ווייטער תא שמע, השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, איינער גיט א פייער אין די האנט פון א חרש שוטה וקטן, זיי גייען און זיי פארברענען, איז דער וואס האט געגעבן די בעירה איז פטור מדיני אדם. בשלמא למאן דאמר אשו משום חציו, פארשטיי איך פארוואס ס'איז פטור, ווייל חציו דחרש הוא. ווער איז די, וואס איז די לומדות פון אש, אז דער וואס צינדט אן די פייער אויף די גדיש איז אלץ וואס ברענט איז זיין חץ, שוין, און ווער האט אנגעצינדן די גאדיש? די חרש, איז דאס זיין חץ, ממילא איז דער וואס האט אים געגעבן די פייער נישט מחויב, ס'איז נישט זיין חץ, ס'איז די חץ פון די חרש. אלא למאן דאמר אשו משום ממונו, איז אויב אזוי איז דאס די ממון פון די בעל האש, אילו מסר שורו לחרש שוטה וקטן, טאמער איינער האט א שור און ער גיט עס איבער צו די חרש שוטה וקטן, און פארשטייט זיך זיי היטן עס נישט ווייל זיי זענען נישט קיין בני דת, און די שור איז מזיק, הכי נמי דלא מיחייב, אוודאי דער בעל השור איז חייב, ס'איז זיין ממון וואס האט מזיק געווען, איז טאמער איך זאג אשו משום ממונו, איז ס'מיין אש וואס האט מזיק געווען, איז פארוואס בין איך פטור מדין יהודים? ענטפערט די גמרא אז רבי יוחנן און ריש לקיש זענען מסביר זייער שיטות, הא איתמר עלה, אמר ריש לקיש, משמיה דחזקיה, לא שנו אז מ'איז פטור מדיני אדם אלא כשמסר לו גחלת וליבה, ער האט נאר איבערגעגעבן א גחלת וואס האט נישט געהאט קיין פלאם, די חרש שוטה וקטן האבן געבלאזן אויף די גחלת ביז ס'איז געווארן א פלאם, ממילא קומט אויס איך האב זיי נישט געגעבן קיין מזיק, ווען איך גיב זיי א שור האב איך זיי געגעבן א פארטיגע מזיק, דא איך האב זיי נישט געגעבן קיין מזיק, א גחלת אליין איז נישט קיין מזיק, נאר ווען ס'איז דא א שלהבת איז דאס א מזיק, זיי האבן געשאפן דא די מזיק דורך זייער בלאזן האבן זיי געמאכט דא א שלהבת ממילא זיי האבן געמאכט די מזיק נישט איך האב זיי געגעבן א מזיק אבער מסר לו שלהבת חייב מאי טעמא ברי היזקא זאגט רש"י האסט אים געגעבן א פארטיגע מזיק ברי היזקא מזומן היזקא והוה כשורו איז ממילא נישטא קיין שאלה זייער גוט די טעם פארוואס ס'איז נישט דא קיין דין פון ממון המזיק איז ווייל ס'רעדט זיך וועגן גחלת עס איז זייער מזיק וואס זיי האבן געשאפן. רבי יוחנן אמר, אפילו שלהבת איז פטור, ווייל אפילו איך גיב אים די שלהבת, סוף כל סוף די חיוב איז נישט אלס ממון המזיק, ווייל שלהבת איז אין בו ממש, נאר די חיוב איז, דער וואס צינדט אן די גדיש, ס'איז זיין חץ, ווער האט עס אנגעצינדען? די חרש, קסבר צבתא דחרש קא גרים, ס'איז די פעולה פון די חרש וואס האט עס גורם געווען. זאגט די גמרא, רבי יוחנן זאגט, לא מחייב, ווען איז די פיקח יא מחייב? בדיני אדם עד דמסר ליה גווזא סילתא ושרגא, טאמער ער האט איבערגעגעבן פאר די חרש גווזא אויסגעטריקענטע העלצער וסילתא אזעלכע קליינע דינע עצים וואס ברענען זייער שנעל צוזאמען מיט א לעכט מיט א שרגא דעמאלטס וואלט ער געווען מחיוב, פארוואס? זאגט רש"י דהאי וודאי פשיעה היא, איז לכאורה דאס איז טעון ביאור גדול, ווייל וואס הייסט דהאי נמי פשיעה היא, וואס האסט אים געגעבן? האסט אים געגעבן זאכן מיט מיט דעם וואס מען קען מאכן א פייער, אבער סוף כל סוף אפילו ווען איך גיב אים א שלהבת זאגט רבי יוחנן אז איך בין נישט מחיוב, ווייל ס'איז זיין פעולה, ס'איז זיין חץ, איז וואס איז דא אנדערש? די תוס' רי"ד מוטשעט זיך מיט דעם, תוס' רי"ד איז מסביר אז דא רעדט זיך, דא רעדט זיך, ער האט אראפגעלייגט אויף די ערד די האלץ מיט די פייער און ער האט געזאגט פאר די חרש שוטה וקטן היט עס, פארשטייט זיך זיי האבן עס נישט געהיטן און ס'איז געגאנגען און ס'האט געמאכט א שריפה ס'האט אפגעברענט די גדיש קומט אויס ס'איז חציו פון די בעל האש ער האט אראפגעלייגט די פייער און ס'איז געגאנגען פון זיך אליין ממילא איז דאס זיין חצים ביי די פאל פון שלהבת רעדט זיך אז די חרש שוטה וקטן האט גענומען די שלהבת און אנגעצינדען די גדיש איז דאס זיין חץ אבער לכאורה אויב אזוי די חילוק איז נישט צווישן שלהבת און סילתא די חילוק חילוק אפילו ביי שלהבת וואלט מען געקענט זאגן די זעלבע חילוק טאמער זיי נעמען די שלהבת און זיי צינדען אן די גדיש איז דאס זייער חץ, טאמער זיי האבן געלאזט די בעל השלהבת לייגט די שלהבת אויף די ערד און ער זאגט זיי זאלן דאס היטען איז דאס זיין חץ. די לשון הגמרא איז אביסל שווער. זאגט די גמרא אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנן, רבי יוחנן'ס שיטה פון אשו משום חציו האט א ראיה סיי פון די פסוק און סיי פון א ברייתא, קרא, דכתיב, כי תצא אש, איז משמע תצא מעצמה, ס' גייט ארויס פון זיך אליין, נישט אז איך גיי און איך ברען אפ יענערס גאנצע פעלד, איך מאך א אש ביי מיר אין חצר, כי תצא אש, ס' גייט ארויס פון זיך אליינס. וואס שטייט אין די פסוק, ישלם המבעיר את הבערה, דער וואס האט פארברענט, זעהט מען קלאר אז הגם ער האט נאר געמאכט א פייער עס איז געגאנגען מאליו הייסט ער די מבעיר שמע מינה אשו משום חציו מתניתא די ברייתא דתניא שטייט אין די ברייתא די ברייתא גייט ממש אויף די פסוק און ס'טייטשט די פסוק אזוי ווי אונז האבן יעצט מדייק געווען פון די פסוק אבער ס'איז דא א בפירושע ברייתא וואס זאגט אזוי פתח הכתוב בנזקי ממונו די תורה הייבט אן שמועסן נזקי ממונו כי תצא אש ס'איז משמע פון זיך אליינס ארויסגעגאנגען א פייער דיין ממון איז ארויסגעגאנגען וסיים בנזקי גופו די תורה פירט אויס המבעיר, אז מען רופט אים אן אז דו ביסט דער וואס האט עס פארברענט, זעהט מען לומר לך אשו משום חציו. ס'איז דא א אינטערעסאנטע נימוקי יוסף, א ידועדיגע נימוקי יוסף, ער פרעגט א קשיא אזוי, לויט רבי יוחנן וואס האלט אשו משום חציו, קומט אויס אז אלץ וואס די פייער האט פארברענט, איז די פשט איך האב עס פארברענט. איך צינד אן א פייער דא און ס'גייט פאר א האלבע שעה און ס'ברענט א גאנצע פעלד, יעדע חלק פון די פעלד וואס האט פארברענט, הייסט עס אז איך האב עס געטון, נישט דער ממון המזיק, נאר דער וואס האט עס אנגעצינדן, אשו משום חציו, ס'איז זיין חץ. פרעגט ער וויאזוי קען א פרוי צינדן לעכט ערב שבת, ס'גייט דאך ברענען יעצט דריי שעה די לעכט, ס'גייט דאך ברענען אין שבת, די אלע ברענען וואס די פייער ברענט אין שבת האט די מדליק געטון, ס'איז זיין חץ, אויב אזוי האט ער דאך אנגעצינדן א פייער אין שבת. זאגט דער נימוקי יוסף א פשוט'ע חילוק, זאגט ער אשו משום חציו, ווען איינער שיסט א חץ, ס'איז נישט די פשט אז בשעת די חץ איז מזיק די זאך, איז די יענע זמן הייסט עס זיין מעשה אז ער שיסט די חץ די גאנצע צייט, ניין, ער שיסט די חץ בשעת ער האט עס געשאסן, איינמאל ער לאזט די חץ ארויס פון די האנט איז שוין זיין מעשה געענדיגט, אבער אלץ וואס עס געשענט שפעטער איז עס כאילו עס איז געקומען מכוחו און ממילא איז אלץ נתייחס צו זיין מעשה פון ארויסלאזן די חץ פון די האנט, אשו משום חציו זאגט מיר אז אלץ וואס ווערט פארברענט שפעטער איז אלץ ליגט אין מיין מעשה וואס איך האב דא געמאכט די הדלקה, אבער ווען האב איך געמאכט די הדלקה? יעצט, בשעת איך האב געמאכט די הדלקה, אלץ וואס ברענט שפעטער האב איך געמאכט, אבער ווען האב איך עס געמאכט? בשעת איך האב געמאכט די פייער, ערב שבת, נישט שבת. והראיה זאגט ער, טאמער וועסט מיר זאגען אז ביי אז ביי אמת'ע חץ, איז די פשט, די מעשה וואס דו ביסט מיך מחייב איז בשעת ס'גייט און ס'איז מזיק די חפץ, דעמאלטס בין איך שוין א אונס. איינמאל איך לאז די חץ ארויס פון מיין האנט, קען איך עס שוין נישט צוריק נעמען. איז טאמער מ'איז מחייב וואס איז געשענט נאך ס'איז ארויס פון מיין האנט, וויאזוי קענסטו דאך מיך מחייב זיין? איך בין דאך אן אונס, מוז זיין מ'איז מחייב אויף די שיסען בשעת איך האב עס געשאסען. ממילא דא אויך, אלץ וואס ברענט שפעטער, איך האב עס טאקע אנגעצינדען, ווען? ערב שבת. זאגט ער ממילא טאמער איינער שיסט א חץ, טאמער איינער צינדט א פייער, און די פייער גייט עפעס מזיק זיין, אבער גלייך נאך ער האט געצינדען די פייער איז ער געשטארבן, שפעטער נאך זיין מיתה האט עס פארברענט יענעמס פעלד, וועט ער זיין חייב, זיין נכסים וועלן מוזן אויסצאלן די היזק, פארוואס, ווען איך בין מייחס, ווען ווען איך זאג אז די שעת השריפה דעמאלטס האט ער עס געטוהן, ער איז טויט, ער האט גארנישט געטוהן, אבער איך זאג אז אלץ וואס איז געשעהן שפעטער האט ער געטוהן מיט זיין הדלקה, אויב אזוי איז ער מחויב ער האט עס געטוהן בחיים. די סטייפלער זאגט אז די ראיה וואס די נמוקי יוסף ברענגט אז ס'קען נישט זיין מ'איז מחייב אלץ די מעשה פון שפעטער ווייל דעמאלטס בין איך אן אונס, איז ער מדחה די ראיה, ער טענה'ט ביסט נישט קיין אונס ווייל די רמב"ם פסק'נט אין די תשובות טאמער איינער לייגט זיך אריין אין א מצב פון אונס האט ער נישט קיין פטור אונס ממילא וויבאלד דו האסט עס געשאסן אין הכי נמי נאך דו שיסט עס קענסטו עס נישט צוריק נעמען אבער עס איז שוין נישט קיין אונס ווייל דו האסט זיך אריין געלייגט אין די מצב פון אונס. ס'איז דא א אינטערעסאנטע ידיעה, די גמרא זאגט אין מסכת יומא אז הדלקה הייסט נישט קיין עבודה. הדלקת המנורה ווערט נישט גערופען קיין עבודה, פארוואס נישט? זאגט תוספות ישנים וויבאלד השלהבת עולה מאליה, ממילא הייסט עס נישט קיין עבודה, ווייל נישט דו טוסט עס, ס'איז עולה מאליה. פרעגט ר' יוסף ענגעל אין בית האוצר, לכאורה טאמער איך גיי ווי ר' יוחנן אשו משום חציו, איז דאס יא זיין מעשה, ווייל אלץ וואס ברענט שפעטער ווי דער נמוקי יוסף זאגט האב איך געטוהן בשעת די הדלקה, און די הדלקה איז דאך יא זיין פעולה, ס'איז נישט מאליה, איז די גאנצע שלהבת עולה מאליה נעמט זיך פון זיין הדלקה, אויב אזוי זאל עס הייסען א עבודה. ס'איז דא א גמרא, די גמרא זאגט אין מסכת מגילה, אז רבי יוחנן האט געזאגט, ווען איך וואלט געווען בשעת חז"ל האבען גוזר געווען תשעה באב וואלט איך מתקן געווען תשעה באב עשרה באב, ווייל רוב פון די היכל איז נשרף געווארען עשרה און נישט בתשעה. דא א קשיא ידועה פון די קאצקער, לכאורה לויט די סוגיא רבי יוחנן אליין, די בעל המימרא דארטן איז דאך די רבי יוחנן וואס זאגט אשו משום חציו, די נימוקי יוסף לערנט אשו משום חציו איז די פשט אז די גאנצע שריפה וואס געשענט שפעטער ליגט דא אין די הדלקה, ס'איז מיין מעשה וואס איך האב געטון בשעת איך האב געמאכט דא די הדלקה, איז אויב אזוי אין הכי נמי רוב היכל איז נשרף בעשירי אבער ווען איז געווען די הדלקה? בתשיעי, און לויט ווי די נימוקי יוסף לערנט איז די גאנצע שריפה פון שפעטער האב איך געמאכט בשעת די הדלקה, אויב אזוי איז די שריפה געווען בתשיעי און נישט בעשירי, פארוואס האט ער געוואלט קובע זיין בעשירי? האט ער געענטפערט אז ווען מען וויל דן זיין די מעשה ווען איז די מעשה אפגעטון געווארן אין הכי נמי די מעשה איז אפגעטון געווארן בשעת די הדלקה, אבער ווען מען וויל דן זיין די מציאות פון די שריפה ווען איז די שריפה געווען? בשעת ס'איז בפועל נשרף געווארן. פארוואס האט מען קובע תענית געווען? נישט אויף די מעשה הדלקה, אויף די אויף די בעצם שריפה, אויף דאס וואס בית המקדש ברענט. ווען האט עס געברענט? בעשרה. אויב אזוי האט ער געוואלט מתקן זיין טאקע בעשרה, ס'האט נישט קיין שייכות מיט די דין פון אשו משום חציו.